א גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. סאו לעיזער האט אריינגעשיקט א גארדזשעס קאמענט, קעו לעיזער זאגט קודם מזל טוב, איך האב פארשטאנען דו האסט געהאט א יונגעל, זאלסט זעהן אסאך אידיש נחת מגדל זיין לתורה לחופה ולמעשים טובים, די מאמע זאל זיין געזונט און קען אויפציען די ניי געבוירן קינד, און אז דו האסט נאך קינדער זאלן זיי אויכעט האבן כח, זאל זי אויך האבן כח פאר אלע אנדערע קינדער. און האב מיר א גוטן טאג. סאו אינמיטן דא, אינמיטן די מעסעדזש האט ער צוגעלייגט אז כ'וואלט געוואלט מייעץ זיין אז מ'זעצט זיך אראפ לערנען, מ'מאכט א מילתא דבדיחותא אין די בעגינונג, סאו אלדאו ס'איז דא מקורות פאר דעם אין די גמרא אין די אמוראים. קיצור, א לאנגע מעסעדזש וואס סודזשעסט אז מ'זאל נישט אנהייבן די שיעור מיט קאמענטס פון מענטשן, און נישט מיט קיין תירוצים פון די נעכטיגע טעג, מ'זאל גלייך אריינדזשאמפן צו די שיעור, און הערשט נאכדעם סוף פון די שיעור צולייגן דאס, אדער אויב מ'וויל עס לייגן אין א עקסטערע וואויס נאוט. איך האלט גראדע יא אז מ'הייבט אן די שיעור מיט פאזיטיוויטי און. מען הייבט מען אינגעידזשט איי די בני הישיבה אינגעידזשן איינער מיטן צווייטן מען קען זיך העלפן מיט תירוצים וואס איז שווער איינעם פארן צווייטן איך האב עס גראדע יא ליב און איך האב אויך געהערט פון אסאך מענטשן וואס אינדזשויען עס, דער לעזער טענה'ט אבער אז ער איז ביזי סאו ווען ער וויל ווען ער מאכט זיך צייט צו הערן דעם שיעור וויל ער דזשאסט אריין דזשאמפן אין די שיעור און שפעטער אז ער האט עקסטער צייט וויל ער צוריק קומען, סאו כ'בין נייגעריג וואס דער עולם האלט כ'בין נייגעריג ענק זאלן אריין קומען צו די מעסעדזש באקס און מיך לאזן וויסן וואס ענקער אפיניען איז, בעיסיקלי קען מען סודזשעסטן פאר לעזער. אדער אז ער זאל סקיפן די ערשטע צוויי מינוט פון די שיעור און אויפמישן צו די פוינט ווי מען הייבט אן לערנען, אדער וואטעווער, אויב עטס האטס עני סודזשעסשאנס פאר לעזער אדער פאר בכלל וויאזוי צו מאכן דעם שיעור בעסער, I would love to hear from you, סאו יעצט האלט מיר דא, נעכטן האט יעקב אבינו געזאגט פאר לבן, דו נעם ארויס פון די שעיף דריי מיני שעיף. אקעי לאמיר זיין זייער קלאר קודם, לאמיר עס אוועקשטעלן קלאר אז זאלסט כאפן וויאזוי די סיקווענס אוו עווענטס גייט ווייטער פון דא, יעקב האט געזאגט, סאו אונז גיימיר דא רעדן פון צוויי דזשענעראל מיני. בהמות, איינס איז א ציגעלע און איינס איז א שעפסעלע, א שעפעלע לאמיר עס אנרופן, סאו פון די ציגעלע האט ער געזאגט נעם ארויס צוויי מיני, געפינטעלט און געפעטשט, פיריעד, די איבעריגע, וואס הייסט פון די שעפסן די געפינטעלטע און געפעטשט קענסטו בעסיקלי לאזן אין די סטאדע, ווייל דאס גייט נישט זיין מיין באצאלדונג, און אויכעט פון די שעפסן נעם ארויס נאר ברוינליך רויטע, מינינג טו סעי אז די די געפעטשטע און געפינטעלטע פון די שעפסן קענסטו יא לאזן, קענסטו לאזן אין דיין סטאדע, סאו אונז האמיר אזוי, צוויי דזשענערעל מיני, עגעין, שעפסן און ציגן, ציגן גיי איך בעקומען פאר באצאלדונג נאר געפעטשטע און געפינטעלטע, סאו במילא נעמט זיי אוועק פון דא כדי אז מען זאל האלטן קענען האלטן קאנטראל אז נאר די פרישע געבוירענע זענען מיינס, און פון די שעפסן נעם ארויס נאר די ברוינליכע ווייל נאר דאס גייט זיין מיין באצאלדונג, און פון די איבריגע סימנים אויף די שעפסן קענסטו לאזן אין די סטאדע ווייל דאס איז נישט מיינס. איז לבן געגאנגען, ער האט ארויסגענומען אזוי ווי יעקב האט געזאגט די דריי מיני, צוויי מיני ציגעלעך, צוויי ציגעלעך מיט די צוויי סימנים געפינטלט און געפעטשט און איין מין שעפס די ברוינע, און ער האט צוגעלייגט אן טאפ פון דעם האט ער צוגעלייגט אויך עקודים וואס עקודים איז א ווייסע ליין ארום די פיס, און אויך האט ער גענומען כל אשר לבן בו און לבן איז געגאנגען נאך ווייטער ער האט אויפגעזוכט פון יעדע געזונטע האט ער ארויס האט ער זיך אפיר געזוכט צוויי דריי ווייסע הארעלעך ווייל דער איז נאו סאטש א טינג אז א ציגעלע זאל נישט האבן עט ליסט צוויי דריי ווייסע הארעלעך, און ער האט ער האט סאו קומט אויס אז ער האט אוועקגענומען אלע געזונטע און ער האט נאר איבערגעלאזט די קראנקע. פון די סימנים וואס וואס פון די מינים וואס יעקב האט געזאגט אז ער אז ער אז ער מעג נעמען. סאו איז איז יעקב דא געווען אין א מעידזשער דילעמא, ווייל ווייל די לעסט זאכן וואס ער האט נאך געקענט טון, דאס הייסט אויב ווען ער וואלט ווען איבערגעלאזט די אביסל ווייסע וואלט ער טאקע געקענט ברידן אנדערע וואס האבן אביסל מער ווייס, און ער זאל נאך קענען האבן מיט דרך הטבע עפעס, אבער יעצט אז ער איז געווארן אינגאנצן אויסגעשפילט האט און נאך, וואס נאך האט לבן געטון נאך א פאפעריי אז ער האט דאס אפגעשיידט דריי טעג ווייטער פון די סטאדע וואס יעקב האט געהאט, יעקב האט געמיינט עס וועט נאך זיין אין די קלאוס וויסיניטי זאלן נאך פאשן, עס וועט נאך אויסקומען אז זיי זאלן פאשן איינער מיטן צווייטן, וועט נאך אויסקומען אז זיינע וועלן זעהן דער אנדערע, איז לבן געגאנגען ניין, ער האט עס אפגערוקט נאך ווייטער דריי טעג, סאו איז יעקב בעיסיקלי געבליבן. לייק א פול, ער האט נישט געהאט קיין שום בדרך הטבע'דיגע וועג וויאזוי ער קען ברידן נייע מינים פון די וואס ער גייט באקומען באצאלט, האט ער זיך געמוזט באנוצן מיט דעם עצה פון עם עקש תתפתל, מיט א פאפער פאפט מען, איז ער געגאנגען ער האט געמאכט סערטען שטעקענעס מיט דיזיינס אויף דעם, וואס די די דיזיינס פון די זאכן וואס ער דארף האבן, און ער האט אוועקגעשטעלט די בהמות וואס גייט זיין זיין באצאלט אמ אנטקעגן איבער די שטעקענעס. און דורך דעם וועט ער קענען ברידן די נייע, און שפעטער וועט מען זען נאך א עצה וואס ער האט געטון, סאו קודם ויקח לו יעקב מקל לבנה, ער האט גענומען א מין שטעקן וואס הייסט לבנה, לח ס'איז נאך געווען פייכט, און ולוז, ער האט אויך גענומען די צווייטע מין שטעקן וואס ער האט גענומען איז געווען די שטעקן לוז וואס אויף דעם וואקסט סערטען אגוזים, און וערמון ער האט גענומען א מין שטעקן וואס אויף דעם וואקסט קעסטן, און ויפצל בהן פצלות ער האט געשיילט אין דעם שיילונגען לבנות, מחשוף הלבן, וואס דער שיילונג האט אויפגעדעקט די ווייסע פון אינעווייניג, סאו קומט אויס אז די. די גוף, די בשר פון דעם שטעקן איז געווען ווייס, די שאלאכץ איז געווען ברוין, סאו קומט אויס אז אויב מאכט ער שיילונגען אין געוויסע ערטער, קומט אויס אז ס'באקומט א פעטערן, ס'איז ברוין אן די ברוין אן מאוסט פלעצער, אויסער געוויסע פלעצער וואס ווערט יעצט ווייס ווייל מ'האט דארטן אפגעשיילט.

בעיסד אויף די דיזיין וואס ער האט געוואלט אז די שאף זאלן ברידן פון יעצט און ווייטער, מחשוף הלבן, גילוי לובן של מקל, דורכן עס אפשיילן האט עס אויפגעדעקט די ווייסע פון דעם שטעקן, כשהיה קולפו נראה ונגלה לובן שלו במקום הקילוף, בשעת דורך דעם וואס ער האט עס אפגעשיילט האט זיך ריווילד די ווייסע וואס איז אויף די סקין וואס אין די פלאץ פון די שייל פון די פון די סקין. איז ויצג את המקלות, וואס האט ער געטון מיט די שטעקענעס? ער האט עס אריינגעשטאכן, ער האט אריינגעשטאכן די מקלות, אשר פיצל וואס ער האט אפגעשיילט, ברהטים אין די גאטערס וואס ציען וואסער בשקתות המים, וואס ציען וואסער צו די צו די טרינק שטיינער וואו די שעפעלעך קומען, אשר תבאן הצאן לשתות וואס דארטן קומען די שעף צו טרינקען וואסער, לנוכח הצאן וואס איז אויסגעקומען יעצט אז די שטעקענעס זענען געווען אין פראנט פון די פון די ציגן ווען זיי זענען געקומען טרינקען, און ויחמנה בבואן לשתות און זענען געווארן אנגעווארעמט, זענען געווארן טראגעדיג. בשעת'ן טרינקען, סאו וויאזוי איז דאס פונקטליך, וויאזוי זענען זיי פונקטליך געווארן טראגעדיג דעמאלטס דורך די טריק, וועט מען שוין זען אין רשי, אבער קודם זאגט רשי ויצג, טייטש די תרגום ודעיץ, ער האט עס אריינגעשטאכן, ווייל א שטעקן קען זיך נישט האלטן פלעט אויף די ערד, ס'האט דאך נישט קיין פלאר סורפעס, ער האט עס געמוזט אביסל אריינשטעקן אין די ערד. און רשי גייט מסביר זיין די ווארט ודעיץ, אז ס'מיינט א לשון תחיבה און נעיצה, א לשון פון אריינגראבן אין די ערד, והרבה יש בתלמוד, רשי ברענגט זיך עקזעמפלס פון די גמרא, צוויי פלעצער אין די גמרא וואס שטייט די ווארט אריינשטעקן שטייט דצה ושלפה, אדער שטייט דץ ביה מידי, און אלדאו דארטן שטייט דצה אדער דץ אן א עין, און דער תרגום קומט דא זאגן אז אין אראמיש איז אריינשטעקן דעיץ מיט א עין, סאו זאגט אבער רשי דצה איז די זעלבע זאך ווי דעצה מיט א עין, אלא פארוואס עפעס שטייט אין די גמרא אן א עין, שמקצר את לשונו, די גמרא פירט זיך אוועקצונעמען אותיות אז ס'פעלט נישט אויס פאר פשט. סאו ברהטים, במרוצות המים, אין די. אין די גאטערס וואס ציען וואסער צו די בריכות צו די טרינק שטיינער בבריכות העשויות בארץ להשקות שם הצאן אשר תבאן וואס זענען סאו סאו אשר תבאן סאו זאלסט דיך נישט טוישן רשי וויל דאך בעיסיקלי זעצן די ווערטער אין די פסוק ער האט אוועקגעשטעלט די מקלות אשר פיצל אין די טרינק שטיינער וואס צו די טרינק שטיינער קומען קענסט דארפסט אזוי ווי אריינלייגן א קאמע א איינגערינגלטע חלק אשר תבאן הצאן לשתות אשר תבאן הצאן לשתות איז בעיסיקלי איינגערינגלט.

זאָ, זאָגט רשי, הבהמה רואה את המקלות, די בהמה וואָס קומט טרינקען, און ער זעט דאָ אַ נײַע בילד, אַ נײַ האָלץ, וואָס ער האָט נישט געזען ביז אַהער, והיא נרתעת לאחוריה, איז ער געוואָרן אַזוי שאָקט, אַזוי סורפּרייזט פון דער נײַער זאַך, האָט ער געגעבן אַזאַ בעק אַרויף, איז אויסגעקומען אַז והזכר רובעה ויולדת כיוצא בו, איז אויסגעקומען אַז די זכר איז געווען בעק פון איר, איז די, איז די, איז די נקבה בהמה געוואָרן טראָגעדיק, איז ויולדת כיוצא בו, וויבאַלד זיי האָבן געזען בילדער פון די דיזיין בשעת. בשעת דעם, בשעת מעשה, האבן האבן זיי געבוירן כיוצא, האבן זיי געבוירן קינדער מיט די זעלבע שעיפס, מיט די זעלבע דיזיין. רבי הושעיה אומר ניין, ס'איז נישט געווען דאס די מעשה, נאר די מעשה איז געווען אז המים נעשין זרע במעיהן, די וואסער אליינס האט קריעיטעד אז זיי זאלן ווערן אנגעווארעמט, ולא היו צריכות לזכר, ס'איז געשען בדרך נס אז זיי האבן אפילו נישט געדארפט צוקומען צום זכר. פאר דעם שטייט ויחמנה א לשון נקבה און נישט א לשון זכר, זייער שיין. איז ביז יעצט האט די פריערדיגע פסוק האט די תורה געזאגט דזשענערלי וואס האט ער געטון, ער האט אריינגעשטעקט שטעקענעס און זענען געווארן אנגעווארעמט, יעצט קומט מיר די תורה מסביר זיין אז וואס האבן זיי געבוירן, וואס זענען געווען די דיטעילס פון די, וואס זענען געווען די עקשועל רעזאלטס, די רעזאלטס זענען געווען אזוי אז ויחמו הצאן זענען געווארן אנגעווארעמט אל המקלות צו די דיזיין פון די שטעקענעס, און ותלדן הצאן די די די. ש. און די ציגן האבן, דא דארפסטו זאגן ציגן, ווייל די ציגן איז דאך געווען זיין באצאלדונג, דאס האט מען ארויסגענומען, די שעפעלעך האט מען געלאזט אין די סטאדע פון פון די מיט די פעטערנס, נאר ותלדן הצאן, און די ציגן האבן האבן געבוירן עקודים נקודים וטלואים, די אלע דיזיינס וואס ער האט געוואלט, וואס וואס גייט בעיסיקלי זיין זיין שכר. אל המקלות איז אזוי ווי אונז האבן געטייטשט אין פסוק אל מראות המקל צו די דיזיין און פעטערנס פון די שטעקענעס, עקודים, איז משונים במקום עקידתן, וואס מיינט עקודים? עקודים האט לבן צוגעלייגט צו די ליסט, ווייל יעקב האט דאך נישט דאס אינקלודעט, לבן האט אבער ארויסגענומען אויכעט די וואס האבן געהאט די ווייסע ליין ארום זייער פיס, איז משונים במקום עקידתן, ביי זייער פלאץ ווי מען בינדט זיי צאם זענען זיי געווען אנדערש ווי די אנדערע חיות, הם קרסולי ידיהם ורגליהם דאס זענען די קנעכלעך פון די הענט און די פיס, דארט האבן זיי געהאט אזא סטריפ, אוו ווייט, און די סיבה פארוואס רש"י איז דאס דא מסביר און נישט ביי די פלאץ ווי לבן האט עס אוועקגענומען איז ווייל דא שטייט עס ממש נעבן נקודים, סאו דארטן קענסטו נאך מיינען אז עקודים מיינט אויכעט געפינטלטע און אויכעט געפעטשטע, סאו וויבאלד דא שטייט עס אבער אין די זעלבע סענטענס עקודים נקודים וטלואים, איז רש"י מסביר אז דאס איז אנדערש ווי פלעין געפינטלט. והכשבים הפריד, סאו דאס איז געווען די ערשטע עצה, די ערשטע עצה איז געווען אז ער האט גענומען שטעקענעס און דורכדעם האבן זיי געברידט אזעלכע מינע פעטערנד קינדער. סאו יעצט האט ער געטון נאך עפעס אז והכשבים הפריד יעקב. ער האט בעיסיקלי ארויסגענומען פון די סטאדע פון לבן אלע וואס זענען די אפעסיט פון וואס ער האט וואס ס'גייט זיין זיין באצאלדונג, סאו אויב ער גייט דאך באקומען ציגן מיט די פעטערנס און אויך גייט ער באקומען שעפעלעך מיט וואס איז ברוין, ער האט גענומען אלעס די פארקערטע, דאס הייסט די ציגן ברוין און די שעפסן מיט די דריי סימנים און ער האט עס געלייגט אין פראנט פון זיין פון די איבעריגע ציגן און פון די איבעריגע שעפסן כדי אז זיי זאלן ברידן וואס זיי זעען אין פראנט פון זיך. סאו האט ער געטון אזוי, איז ויתן פני הצאן, ער האט גענומען די די ציגן און ער האט עס געלייגט אין פראנט פון די שעפסן וואס האבן געהאט א עקוד, וואס האבן געהאט די סימנים, וואס האבן געהאט די סימן ביי זייער קנעכל, כדי אז די צאן זאלן ברידן נאך אזעלכע, ווייל דאס גייט דאך זיין זיין באצאלדונג, און נאך און אויך האט ער געטון אז וכל חום בצאן לבן, און ער האט אויך געלייגט אלע ברוינליך. ברוינליכע, וואס מען האט נאר ארויסגענומען פון דארטן די כשבים, און ער האט, מען האט איבערגעלאזט אין די סטאדע די די ציגעלעך פון פון די די ברוינע ציגעלעך, און ער האט גענומען די כשבים און ער האט עס געלייגט אין בעק פון די ברוינע ציגעלעך, אז די כשבים זאלן יעצט געבוירן אזעלכע ברוינליך-רויטע אין קאלער. און וישת לו עדרים, ער האט עס געמאכט אין עקסטערע סטאדעס לבדו עקסטער, ולא שתם על צאן לבן, ער האט עס נישט אויסגעמישט איינער מיטן צווייטן, כדי. אז איטש זאל גיין אין פראנט פון די וואנס וואס דארף וואס ער דארף ווערן אינספייערט ביי וואס וואסער דיזיין ער דארף זעהן אין ארדער צו קענען ברידן נאך נאך אזעלעכע זאגט די הייליגע רש"י והכשבים הפריד יעקב הנולדים עקודים נקודים הבדיל והפריש לעצמן ער האט אפגעשיידט די וואס האבן געהאט עקודים נקודים און ער האט עס געמאכט אין א עקסטערע סטאדע והוליך אותו עדר העקוד לפני הצאן ער האט גענומען די עקוד די וואס האבן געהאט די סימן וואס ער האט געוואלט אז דער דער פון אונטן זאל זעהן האט ער געלייגט אין פראנט פון די ציגן כדי זיי זאלן ווערן אינספייערט דורך די דיזיין. און פני הצאן ההולכים אחריהם צופות אליהם, און די די בהמות זענען געגאנגען אין בעק פון זיי האבן געקוקט אויף עס, און דורך דעם זענען זיי געווארן אנגעווארעמט כדי צו געבוירן אזעלכע, וזה שאמר ויתן פני הצאן אל עקוד, און די פסוק זאגט נאר אל עקוד, באט אזוי האט ער געטון מיט אלעס, יעדע זאך וואס ער האט געוואלט, אזוי ווי אונז האבן פריער ארויסגעשמועסט, יעדע זאך וואס ער האט געוואלט ס'זאל ווערן ריפראדוסד, האט ער גענומען דעם מין פון די פון די אפעסיט מין, דאס הייסט אויב האט ער געוואלט א ציג זאל האבן פינטעלעך האט ער גענומען א שעפסל מיט פינטעלעך און עס געלייגט אין פראנט פונעם ציג כדי אז די ציג זאל געבוירן מיט פינטעלעך, וזה שאמר פאר דעם שטייט אין פסוק ויתן פני הצאן אל עקוד שהיו פני הצאן אל העקודים, די פנים פון די צאן וואס ער האט געוואלט זאל ווערן אינספייערט איז געווען אין בעק, פון די עקודים, כדי ער זאל דאס זען אגאנצן טאג, ואל כל חום שמצא בצאן לבן, און יעדע אויך און יעדע ברוינליך רויטע וואס ער האט געטראפן אין לבן, האט ער געלייגט אין פראנט, כדי אז די שעפסל זאל קענען זען דעם פיקטשער פון די ברוינליך רויטע ציג, און ער זאל ווערן אינספייערט, ווייל די ציג האט האט דאך לבן איבערגעלאזט, ס'איז נישט געווען קיין שום סיבה פארוואס ער זאל ער זאל עס דארפן ארויסנעמען, ווייל דאס גייט דאך במילא נישט זיין בצאן יעקב, האט ער עס געקענט נוצן דזשאסט עז אינספיירעישאן פאר דער פאר דער פון אונטן, וישת לו עדרים, כמו שפרשתי, אז ער האט געמאכט די די. אז ער האט געמאכט די סטאדעס עקסטער לויט דעם וואס ער האט געוואלט אינספייערן. אבער יעקב'ס דזשיניעס האט זיך נישט דא געענדיגט, וואס נאך? ווייל בעצם טאקע ער האט געוואלט אז ס'זאל געבוירן ווי מער פון די סימנים וואס ער דארף פאר זיך, אבער ער האט נישט געדארפט עני קראנקע, ער האט נאר געדארפט די גוטע, און די איבעריגע קראנקע וואס געבוירן האט ער נישט געלייגט אז די סימנים זאלן זיי אינספייערן צו געבוירן אזעלכע, ווייל זיי זאלן טאקע געבוירן די וואס לבן גייט צוריק נעמען שפעטער, סאו האט ער נאר גענומען די געזונטע, סאו והיה בכל יחם הצאן המקושרות, די געזונטע וואס האבן שנעל. וואס זענען שנעל געווארן מעוברת, ושם יעקב את המקלות נאר אין פראנט פון זיי האט ער געלייגט די מקלות לעיני הצאן ברהטים, ליחמנה במקלות אז זיי זאלן ווערן אנגעווארעמט דורך די שטעקענעס, אבער ובהעטיף הצאן און די צאן וואס דויערט זיי לענגער צו ווערן טראגעדיג, לא ישים, האט ער נישט געלייגט די שטעקענעס, ווייל כדי אז לבן זאל זיך בעיסיקלי האט ער זיך אויסגעטשוזט א בריד וואס איז די געזונטסטע שטערקסטע בריד וואס זאל זיין די מאוסט וואס זאל קענען ריפראדוסן שנעלער און ס'זאל זיין די מאוסט סוקסעספול וואנס וואס זיי זאל קענען גרינגער פארקויפן, נאר יענע האט ער געמאכט אז ס'זאל געבוירן. קינדער וואס ער דארף לויט די סימנים, אבער די איבעריגע האט ער געלאזט אז לבן זאל געבוירן די קראנקע, סאו לאמיר זען רש"י המקושרות, כתרגומו הבכירות, די וואס האבן שנעל קינדער, ואין לי עד במקרא ס'נישט דא נאך אזא ווארט אין המקושרות וואס רש"י פילט אז ער קען עס צושטעלן אז זאלסט קענען פארשטיין די פשט פון דעם, ומנחם חברו עם אחיתופל בקשרים, שטייט דארטן דער אחיתופל האט האט בעיסיקלי געמאכט א אויפשטאנד, האט ער בקשרים האט ער האט ער בקשרים האט ער גענומען בעיסיקלי א גאנצע גרופע מיט מענטשן מיט וועם ער זאל מאכן די אויפשטאנד, און שטייט נאך א פסוק ויהי הקשר אמיץ, סאו האט ער בעיסיקלי אז ס'איז אזוי ווי א קשר, מנחם מנחם האט מחבר געווען המקושרות מיט די מיט מיט די ווארט קשר מיט א קניפ.

וואס מאכן זיך ווארעם דורך זייער אייגענע סקין און נישט און זיי ווילן זיך נישט מאכן ווארעם דורך די זכרים. סאו בעסיקלי, די יעקב'ס טריק האט נישט האט זיך נישט געענדיגט דשאסט ביים ריקריעטן און ריפראדוסן דאס וואס ער האט געדארפט, נאר ער האט נאר ריפראדוסט דאס וואס ער האט געדארפט פון די געזונטע. פון די קראנקע האט ער געלאזט זאל געהעריג זאל געהעריג געבוירן פון די אן סימנים אז יענץ זאל טאקע לבן צוריקנעמען נאכדעם וואס מען צוטיילט זיך. סאו ויפרץ האיש מאוד מאוד, און דאס איז די רעזאלט פון דעם איז געווען אז ער איז געווארן מורא'דיג מורא'דיג רייך, ויהי לו צאן רבות, ער האט געהאט מורא'דיג אסאך צאן, און רש"י זאגט אז רבות מיינט די מין צאן וואס ריפרעדוסן שנעלער, ווייל נאר דאס האט ער געברידט, נאר דאס האט ער געברידט מיט די סימנים, די איבריגע האט ער געלאזט עס זאל געבוירן אן קיין סימנים, און דורך דעם וואס ער האט געהאט אזעלכע גוטע, האט יעדער נאר געוואלט קויפן זיינע שעף, קומט אויס אז ער האט געהאט אסאך קעש, און מיט די קעש האט ער געקויפט שפחות ועבדים וגמלים וחמורים, ער האט זיך איינגעקויפט א ריזיג פארמעגן פון דינסטן, קעמלעך, אייזלעך און כל טוב, זאגט רש"י צאן רבות, סאיז אסאך שעף, אבער ניין, פרות ורבות משאר צאן, סהאט סאך שנעלער געבוירן, פארוואס? ווייל ער האט זיך נאר געטשוזט דעי ספישיס, דעי בריד פון בהמות וואס האבן שנעל און גרינג קינדער, ושפחות ועבדים, מוכר צאנו בדמים יקרים, ער האט פארקויפט זיינע שעף פאר טייער געלט ווייל זיי האבן געבוירן זייער גרינג קינדער, מילא יעדער האט נאר געוואלט קויפן פון דעי שעף, און ולוקח לו כל אלה און דורכדעם האט ער געהאט קעש צו קענען קויפן די גאנצע פארמעגן. וישמע את דברי בני לבן לאמור, און האט יעקב געהערט די ווערטער די רייד פון לבן, ס'האט זיך רומער העז איט אז די בני לבן האבן אנגעהויבן ארויסצולאזן א לשון הרע אויף יעקב, אז לקח יעקב את כל אשר לאבינו, יעקב האט קודם צוגענומען אלע שעף און רינדער פון אונזער טאטע, און פון די געלט, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד, און דורכ'ן צוגנב'ענען מיין טאטע'ס שעף האט ער זיך געקענט פארקויפן און באקומען קעש כדי צו איינהאנדלען די גאנצע כבוד, די עבדים ושפחות, און סאו אן און סאו פארט. זאגט רש"י, עשה, איז נישט אז ער האט געמאכט, ער איז נישט קיין באשעפער, ער קען נישט מאכן קיין פארמעגן, נאר כנס, ער האט זיך איינגעהאנדלט, כמו ויעש חיל ויך את עמלק, ער האט זיך געמאכט א מיליטער, נישט געמאכט, ער האט זיך איינגעהאנדלט א מיליטער. איז וירא יעקב את פני לבן, און נישט נאר וואס איז געווען א לשון הרע פון די בני לבן, נאר יעקב האט עקטשעלי געזען ווי די פני לבן, איז אויך והנה איננו עמו כתמול שלשום, ס'הייסט אז זיי האבן אים אינספייערט אז ער זאל, זיי האבן בעיסיקלי געפלענטעט א סיד אין לבן'ס קאפ אז דער יעקב בא'גנב'עט אים, איז ויאמר ה' אל יעקב, יעצט אז אז אז יעקב האט געפילט ווי ס'ווערט אים דא שווער, ס'ווערט אים, ער גייט דא פאלן אין א ארגעמענט, איז גלייך די אייבערשטער געקומען צו אים און ער האט אים געזאגט, שוב אל ארץ אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך, און נאכדעם וואס דו וועסט שוין זיך צוריק קערן צום לאנד, וועל איך זיין מיט דיר. סאו בעיסיקלי ווען די אייבערשטער וויל אז א צדיק זאל טון עפעס ער זאל זיך טוישן פלאץ ער זאל טוישן דזשאב ער זאל טוישן עניטינג מאכן עני טשעינדזש אין זיין לעבן מאכט ער אים ענג אויף די פלאץ ווי ער איז כדי ער זאל ווערן אינספייערט אז אז ער זאל עס טון בעסער און אז מ'באקומט נישט די מעסעדזש פון א קליינע ענגשאפט מאכט די אייבערשטער אביסל נאך שווערער אביסל נאך שווערער סאו ווען א מענטש זעט אז ער האט עפעס נישט קיין הצלחה אין א געוויסע זאך זאל ער וויסן אז איטס טיים טו מאוו אן סאו פארדעם איז גלייך ווען ס'איז אים געווארן ענג האט אים די אייבערשטער געזאגט גיי כדי אים צו געבן דעם מעסעדזש. איז ו איז זאגט רש י שוב אל ארץ אבותיך ושם אהיה עמך, וואס הייסט נישט ואהיה עמך איז אזוי ווי א צווייטע פרט פון דעם פסוק, וואס הייסט קודם גיי צוריק און נאכדעם נאך א זאך ואהיה עמך, דורכן צוריק גיין וועסטו זוכה זיין אז איך וועל זיין מיט דיר, אבל בעודך מחובר לטמא, יעצט ווען דו ביסט נאך מיט דעם טמא מיט דעם לבן, אי אפשר להשרות שכינתי עליך, מילא בעט איך דיר גיי אוועק און דארטן ווען דו גייסט אוועק וועל איך זיין מיט דיר, וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה, איז יעקב געגאנגען און ער האט גערופן זיינע צוויי ווייבער, השדה אל צאנו, ער האט זיי גערופן צו די. פעלד ווי ער האט געפאשעט זיינע שעף כדי צו קענען רעדן צו זיי פרייוואט, ויקרא לרחל וללאה, זאגט רש י איז מדייק אין פסוק אז ס'שטייט קודם רחל און נאכדעם לאה, פארוואס עפעס, לרחל תחילה ואחר כך ללאה שהיא היתה עקרת הבית שבשבילה נזדווג יעקב עם לבן, די גאנצע סיבה פארוואס יעקב איז דאך דא איז נאר געווען צו באקומען רחל, פארדעם שרייבט מען איר קודם. ואף בניה של לאה מודים בדבר, אפילו די קינדער פון לאה זענען אויכעט מודה אז רחל איז די עקרת הבית, שהרי בועז ובית דינו משבט יהודה, בועז און זיין בית דין וואס זיי שטאמען דאך פון לאה, פון שבט יהודה, אומרים כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם, זעה איך פון דעם אז זיי האבן אויכעט מייחס געווען רחל די ערשטע, הקדימו רחל ללאה, סאו בעסיקלי נישט אז יעקב האט גערופן קודם רחל און נאכדעם לאה, נאר די תורה איז מייחס קודם רחל ווייל זי איז באמת די עקרת הבית. רחל ולאה אבער ווי זענען די צוויי שפחות? אז איינער האט א תירוץ אויף דעם זאל מיר ביטע אריינשיקן, איך האב נישט געטראפן קיין תירוץ. ויאמר להם, האט ער געזאגט פאר זיינע פאר זיינע ווייבער צוויי זאכן, די ערשטע זאך איז, רואה אנכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמול שלשום, איך זע אויף די פנים פון ענקער טאטע אז ער האט מיך שוין נישט ליב אזוי ווי נעכטן און אייערנעכטן, און די צווייטע זאך ואלוקי אבי היה עמדי, די אייבערשטער איז געווען מיט מיר, און די פארמעגן וואס איך האב, האט ער מיר געגעבן, און ואתנה ידעתן און עטץ ווייסט כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, סאו סאו העט עטץ מיינען אז די סיבה פון די חשד איז ווייל איך האב ווייל כ'האב נישט געארבעט בנאמנות, ווייסט עטץ ואתנה ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, סאו ס'קען נישט זיין דאס איז די סיבה פארוואס פארוואס ער האט מיך פיינט, און און און אפשר איז איז ער ברוגז ווייל כ'האב צוגענומען ווייל כ'האב געבעטן צו א טייערע פרייז פון אים, קען אויך נישט זיין ווייל ואביכן התל בי האט מיך גלייך אויסגעפאפט און געפעלטשט און והחליף את משכרתי עשרת מונים האט מיר געטוישט מיין באצאלדונג צען מאל די נאמבער צען, ווי אונז עמיר זעהן באלד אין רש י, און יעקב זאגט פאר זיינע צוויי ווייבער אז דער לבן האט אים אויסגעפאפט הונדערט מאל, סאו בעיסיקלי די סטארי וואס אונז האמיר אראפגעלייגט ביז אהער איז נאר געווען איין סינעריאו וויאזוי לבן האט האט אויסגעפאפט יעקב און וויאזוי יעקב האט זיך איבערגעקליגט איבער אים, אבער בעצם איז דאס פארגעגאנגען אן א דעי טו דעי בעיסיס, יעדע מאל וואס לבן האט געזעהן אז דער דער מענטש צעוואקסט זיך און זיין פארשען, זיינע סימנים געבוירן מער, האט ער אים אייביג געזאגט ניין דאס איז מיינס, דו באקומסט יענץ, איז איז יעקב געגאנגען און געמאכט אז ס'זאל ברידן יענע, ניין יענץ איז מיינס, בקיצור אזוי האט ער אים אויסגעפאפט הונדערט מאל, מילא קען אויך נישט זיין אז דאס איז די סיבה פארוואס ער זאל האבן א בעד הארט אן מיר, פארוואס ער זאל נישט זיין מיט מיך אזוי ווי נעכטן. אבער פירט יעקב אויס, ואף על פי כן אז ער האט מיך געטרייט אויסצופאפן הונדערט מאל, איז לא נתנו אלוקים להרע עמדי, האט אים די אייבערשטער נישט צוגעלאזט ווייל די אייבערשטער איז געווען מיט מיר, די אייבערשטער האט מיר נישט צוגעלאזט איך זאל מיך קענען אויספאפן, און ער גייט שוין אריינגיין וויאזוי פונקטליך ס'איז געווען די מעשה און וויאזוי פונקטליך די אייבערשטער האט געמאכט אז ער זאל יא געבוירן לויט דעם וואס מ'האט אים דעמאלטס געהאט צוגעזאגט, אבער קודם לאמיר אריינדזשאמפן אין רשי, עשרת מונים, אין מונים פחות מעשרה, די קאנסעפט פון מונים איז א צאמרעכענונג פון נומבערס, סאו סאו סאו איז עס צען סאו איז עס עשרת מונים איז עס צען מאל צען לאמיר זעהן מונים טייטשט רשי לשון סכום א צאמרעכענונג כלל החשבון והן עשיריות א צענער למדנו שהחליף תנאו קוף פעמים קומט אויס צען מונים איז הונדערט מאל און ס'איז דא דער בארימטע מעשה ווי דער אלשיך הקדוש האט געדרשנט אין בית מדרש פון די ארי הקדוש האט ער דארט אראפגעלייגט אריינגעדרשנט אין פסוק אלע הונדערט וועגן וויאזוי לבן האט אויסגעפאפט דעם יעקב און פלוצלינג האט די האט זיך די ארי הקדוש צולאכט האבן די חסידים שפעטער געפרעגט די ארי הקדוש וואס האסטו געלאכט בשעת די אלשיך הקדוש'ס דרשה האט ער געזאגט ווייל כ'האב געזען ווי לבן הארמי איז אריינגעקומען אין בית מדרש און ער האט צוגעשאקלט מיט די קאפ אויף יעדע פון די הונדערט מאל אז טאקע יא יא דאס האב איך אויך געטון און דאס האב איך אויך געטון סאו איז איז זאגט יעקב אז די אייבערשטער האט נישט צוגעלאזט אז דיין טאטע לבן זאל מיך זאל מיך ענקער טאטע לבן זאל מיך אויספאפן ווייל אם כה יאמר נקודים יהיה שכרך אויב האט מיך לבן ווען לבן האט מיך געזאגט אז איך גיי באקומען באצאלט די נקודים די געפינטעלטע איז וילדו כל הצאן נקודים פלוצלינג האבן אלע שעפעלעך געבוירן נקודים ואם כה יאמר עקודים יהיה שכרך אויב האט ער מיך געזאגט אז די עקודים די וואנס וואס האבן א ליין ארום די פיס זאלן זיין מיין שכר איז וילדו כל הצאן עקודים. איז און ויצל אלקים את מקנה אביכם ויתן לי, די אייבערשטער האט אפגעשיידט פון די שעף פון ענקער טאטע ויתן לי און ער האט עס מיר אהין געגעבן, איז יעקב זיי מסביר די גאנצע מעשה די גאנצע סיקווענס אוו עווענטס, אז ויהי בעת יחם הצאן ס'איז געווען די סיזען וואס די צאן פלעגן ווערן טראגעדיג, איז ואשא עיני וארא בחלום האב איך אויפגעהויבן מיינע אויגן איך האב געזען אין א נביאה והנה העתודים די באקן די גרויסע באקן די זכרם העולים על הצאן, קומען און זענען מעבר די ציגן און די שעף, עקודים נקודים וברודים, עקודים איז געפינטלטע, עקודים איז די וואנס וואס האבן א ליין ארום די פיס, נקודים איז די געפינטלטע, ברודים איז די וואס האבן א ליין ארום און ארום זייער גאנצע באדי, רשי וועט שוין מסביר זיין וואס ברודים איז, סאו בעיסיקלי האט מען נאכנישט דאס געמענטשענט אבער דאס איז געווען איינע פון די הונדערט וועגן וויאזוי מען האט אים אויסגעפאפט, ברודים יעדע סימן אויף א בהמה האט מען אלס גענוצט אלס א סימן אז דאס וועסטו באקומען באצאלט. סאו בעסיקלי וואס ער זאגט דא איז, אז יעדע מאל פאר זיין געווען האב איך געזען אין חלום ווי דיין טאטע'ס וואס מ'האט געהאט ארידזשינעלי ארויסגענומען פון מיין סטאדע, קומען צוריק צו מיין סטאדע, און זיי מאכן טראגעדיג די וואנס וואס זענען אין מיין סטאדע. סאו זאגט רשי והנה העתודים, אף על פי שהבדילם לבן, אפילו מ'האט זיי ארויסגענומען פון יעקב'ס סטאדע, כולם שלא יתעברו הצאן דוגמתן אז זיי זאלן נישט קענען מעבר זיין, אז און צו געבוירן אזעלכע צאן לויט וויאזוי לויט זייער דזשין היו המלאכים מביאין אותו, אין מיין נביאה האב איך געזען ווי די מלאכים ברענגען עס אריבער מהעדר המסור ביד בני לבן לעדר שביד יעקב, און בעיסד אויף די חלומות האב איך געמאכט די די די דרך הטבע'דיגע השתדלות אז איך האב אויפגעשטעלט שטעקענעס, סאו בעיסיקלי האב איך געזען אין נביאה ווי מלאכים ברענגען די בהמות פון לבן כדי צו געבוירן אזעלכע מיט די סימנים, בין איך געגאנגען ווען איך האב געענדיגט די נבואה און געמאכט דרך הטבע'דיגע השתדלות בעיסד אויף די נבואה, ווייל איך האב נישט געוואלט אז די נס זאל, אז ס'זאל אויסקוקן כאילו ס'איז כולו נס, כ'האב כ'האב עס געוואלט מלבש זיין אין טבע, אבער בעצם איז עס אלעס געשען ביד השם, זאגט רשי וואס טייטש ברודים? כתרגומו ופציחין. ס'איז אזעלכע אפענע פלעקן, פיישר בלע"ז, איז רשי מסביר, חוט של לבן, א בענדל פון ווייס וואס מקיף את גופו סביב וואס האט ארומגערינגלט דעם בהמה ארום און ארום, חברבורה שלו פתוחה מפולשת מזו אל זו, די די פלעק איז ס'איז נישט אזוי ווי ספאטס, נאר ס'איז איין לאנגע פלעק וואס איז אפן און דורך געהאקט טראאוט די גאנצע בהמה, וואס הייסט אז די די קאלער פון בהמה צוברעכן נישט די די גאנצע ליין. ואין להביא עד מן המקרא, רשי האט אבער נישט קיין קיין עקזעמפל פון וועלכע ווארט מען קען קאנעקטן די ברודים. ויאמר אלי מלאך אלקים בחלום יעקב ואומר הנני, און זאגט ווייטער יעקב פאר זיינע ווייבער אז די מלאך אלקים האט מיך געזאגט אין חלום אין מיין נבואה, און איך האב אים געזאגט הנני איך בין גרייט, ויאמר האט מיר דער מלאך געזאגט שא נא עיניך וראה, הייב אויף דיינע אויגן און קוק, כל העתודים העולים על הצאן, די אלע עתודים וואס לבן האט ארידזשינעלי ארויסגענומען פון דיין סטאדע וואס זענען געקומען אויפן צאן זיי צו מעבר זיין, איז עקודים נקודים וברודים. כדי אז די קינדער וואס ווערן געבוירן זאלן אויכעט האבן די סימנים. און פארוואס טאקע האב איך דאס געטון? זאגט אים דער מלאך, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, די אייבערשטער האט געזען וואס, וויאזוי דער לבן טשעפעט ארום מיט דיר און ער פאפט דיך אויס, מילא האבן אונז דיך געגעבן דעם אסיסט, דעם אסיסט אז די קינדער זאלן יא געבוירן לויט די סימנים וואס ס'קומט זיך דיר אלס שכר. און וועגן דעם הייס איך דיר אנכי הקל בית קל, איך דער באשעפער פון בית קל, אשר משחת שם מצבה וואס דארטן האסטו געזאלבט א מצבה, כדי צו קענען מקריב זיין אויף דעם קרבנות, אשר נדרת לי שם נדר, און דארטן האסטו געמאכט א נדר, אז אויב וועל איך זיין מיט דיר און אויב וועל איך דיך געבן עשירות, וועסטו דארטן צוריקקומען און מקריב זיין קרבנות, דארפסטו דאך גיין איינהאלטן דיין תנאי, איז עתה בעט איך דיר, קום צא מן הארץ, גיי יעצט ארויס פון דעם פלאץ, הזאת, פון לבנס פּלאַץ פון חרן, און ושב אל ארץ מולדתך, און גיי צוריק צו ארץ ישראל, דאָרטן, כדי צו קענען מקיים זיין דיין תנאי. זאָגט די הייליגע רשי, הקל בית קל, סאָ ס'איז בעצם פעלט נישט אויס דער היי, כמו קל בית קל. הה"א יתירה, דער היי פון הקל איז איבעריק. ודרך מקראות לדבר כן, און רשי ברענגט זיך נאָך עקזעמפּלס פון אַ פּלאַץ וואו ס'שטייט אַ היי, וואָס בעצם פעלט עס נישט אויס, כמו כי אתם באים אל הארץ כנען, בעצם וואָלט געווען גענוג ווען אַז ס'שטייט אַז עטץ קומטס, אל ארץ כנען, וואס איז די היי? סא היי איז איבריג, סא רשי לייגט דא דורך דעם היי אויכעט אז ס'איז אויכעט איבריג. משחת שם איז לשון ריבוי וגדולה, דו האסט דארטן געמאכט דעם שטיין גרויס, דאס הייסט בעצם האט ער נישט געמאכט קיין משיחה, ער האט נאר געגאסן אויל, כשנמשח למלכות, ער האט געמאכט דעם פלאץ רעדי, כמו כך ויצק שמן על ראשה להיות משוחה למזבח. יא, דורך דעם וואס ער האט געגאסן דארטן אויל, אזוי ווי געשמועסט אפאר טעג צוריק, האט ער געמאכט דעם פלאץ משובח למזבח, און יעצט זאגט אים דער אייבערשטער אשר נדרת לי, בעצם האסטו דאך געמאכט דארטן א נדר, און וצריך אתה לשלמו, און דו דארפסט דאך באצאלן דעם נדר וואס דו האסט געמאכט, שאמרת יהיה בית אלוקים, שתקריב שם קרבנות, אויב איז דער אייבערשטער טאקע מקיים זיין תנאי אז ער וועט זיין מיט דיך, און ושמרתיך בכל אשר תלך, און ער וועט דיך געבן אסאך קינדער און אסאך וועלטה, סאו מילא איז צייט אז זאלסט אפצאלן דעם נדר. סאו די גאנצע דרשה האט ער געזאגט פאר זיינע צוויי ווייבער, קודם האט ער זיי געזאגט אז איך זע אז ענקער טאטע, געט מאכט מיך ענג דאס פלאץ, און וואס דאס איז מיר א סיבה, א ראיה אז איך דארף מיך טשעינדזשן, ווייל יעדע מאל וואס א מענטש באקומט צמצום ווייסט ער אז ס'איז דא רחבות ערגעץ אנדערש און ער דארף טוישן פלאץ, און אויך האט מיך די אייבערשטער געזאגט בנביאה אז ס'איז צייט איך זאל מקיים זיין מיין נדר, און אויך האט ער זיי געזאגט, ער האט זיך ריין געוואשן, אז אויב גייט דיין טאטע ענק אמאל זאגן אז איך האב אים אויסגעפאפט זאלט עטס וויסן די אמת, זאלט עטס וויסן אז איך האב אים קיינמאל נישט אויסגעפאפט נאר פארקערט ער האט מיך אויסגעפאפט. איז ותען רחל ולאה האבן ביידע ווייבער צוריק געענטפערט ותאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, האמיר דען נאך, איז דען נאך פארבליבן פאר אונז א חלק אין די נחלה פון אונזער טאטע, ער האט דאך זכרים, ער האט דאך זינען, וואס זיי גייען אים זיכער ירש'נען, מילא וואס, וואס האמיר אונז דא צו פארלירן? זאגט רש"י, העוד לנו, זאגן די ווייבער פאר יעקב, למה נעכב על ידך מלשוב, פארוואס עפעס זאל מען דיך צוריק האלטן פון קענען זיך צוריק קערן קיין ארץ ישראל, כלום אנו מיחלות, קוק מיר אונז דען ארויף לירש מנכסי אבינו כלום בין הזכרים? ער האט דאך זינען, מילא וואס האמיר אונז נאך דא צו פארלירן? און נישט נאר וואס וואס אונז גיימיר נישט באקומען קיין ירושה, נאר הלא נכ- נכריות נחשבנו לו, ער מאכט אונז פילן כאילו אונז זעמיר פרעמדע מיידלעך, פארוואס ווייל כי מכרנו, ער האט אונז פארקויפט, כאילו אונז זעמיר דינסטן פאר אים, ער פארקויפט אונז, ווייל איינער דארף ארבעטן פאר אונז פערצן יאר? וואט א דיסגרעיס! און ויאכל גם אכול את כספינו, און נישט נאר וואס ער באצאלט וואס ער האט אונז פארקויפט, האט ער נאך אינדזשויט די וועליו וואס דו האסט אים געברענגט צום טיש פאר אונזער באצאלדונג, און ער האט אלעס גענומען פאר זיך און ער געבט אונז גארנישט? זאגט רשי הלא נכריות נחשבנו לו, אפילו בשעה שדרך בני אדם לתת נדוניה לבנותיו, און בעצם א טאטע וואס מאכט חתונה זיינע טעכטער געבט ער זיי נדן, ער געבט זיי מתנות בשעת נישואין, נהג עמנו כנכריות, דאך האט ער זיך אויפגעפירט צו אונז ווי פרעמדע מיידלעך כי מכרנו לך, בשכר הפעולה, ער האט דיך געהייסן ארבעטן פֿערצן יאר כדי אונז צו באקומען, את כספנו, שעיכב דמי שכר פעולתך, ס'הייסט ער האט ענק נישט באצאלט און ער האט נאך גענוצט די וועליו, ער האט נאך גענוצט די וועליו פון דיין ארבעט פון די פֿערצן יאר און ער האט אונז גארנישט געגעבן דערפאר, סאו וואס דען האמער אונז? כי כל העושר אשר הציל, נאר די איינציגסטע זאך וואס אונז זעמיר יא פארבליבן איז די גאנצע עושר אשר הציל אלוקים מאבינו וואס די אייבשטער האט אפגעשיידט, פון מיין טאטע'ס פארמעגן לנו הוא, דאס וועט יא בלייבן פאר אונז ולבנינו און פאר אונזערע קינדער, און ועתה יעצט כל אשר אמר אלוקים אליך עשה, מילא, אונז האמיר דא מער גארנישט צו פארלירן, קיין נדן וועלן מיר אונז, קיין קיין ירושה וועלן מיר אונז נישט דא באקומען, און אונז פיל מיר זיך ווי פרעמדע מיידלעך, די איינציגסטע זאך וואס אונז האמיר איז דאס וואס די אייבישטער האט אונז געגעבן, מילא גיימיר אונז נאר פאלגן וואס די אייבישטער הייסט טון, אז די אייבישטער הייסט גיין, זעמיר אונז רעדי, אונז זעמיר רעדי היינט אוועקצוגיין, זאגט רשי כי כל העושר, כי זה משמש בלשון אלא. כי כל העושר, נאר דער עושר, דאס האבן מיר אונז פארבליבן. כלומר, משל אבינו אין לנו כלום, פון אונזער טאטע זענען מיר אונז גארנישט געבליבן, אלא מה שהציל הקדוש ברוך הוא מאבינו שלנו נאר דאס וואס די אייבערשטער האט אפגע. שהציל, וואס די אייבערשטער האט אפגעשיידט פון אונזער טאטע, נאר דאס האבן מיר אונז באקומען בשכר, מילא, אז אונז זעמיר עניוועי באקומען, אונז באקומען עניוועי אונזער שפע פונעם אייבערשטן, לאמיר פאלגן דעם אייבערשטן אלל דע וועי, און אז ער הייסט גיין, לעטס גאו. זאגט רשי הציל, לשון הפריש, אז ער האט אפגעשיידט, וכן כל לשון הצלה שבמקרא איז לשון הפרשה, אז די אייבערשטער האט אפגעשיידט, ווען מ'שיידט עפעס אפ איז עס כאילו א לשון פון הצלה, פארוואס שמפרישו מן הרעה ומן האויב, ווען דו ראטעוועסט עפעס פון דיין פיינט קומט אויס אז דו האסט עס אפגעשיידט, אז דו האסט אפגעשיידט פון די פלאץ וואו עס איז געווען און האסט עס געראטעוועט כאילו. מילא פון די שורש ווארט הצלה האב איך א ווארט הציל וואס די הציל מיינט אפשיידן, איז ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, ער האט אויפגעהויבן געפּאַקט פּעק, און ער האָט אַרױפֿגעלײגט זײַנע זינען און װײַבער אױף די קעמלען. זאָגט רשי, קודם האָט ער אַרױפֿגעלײגט די זכרים נאָכדעם די נקבֿות. און רשי איז מדײַק, אַז בײַ ועשׂו הקדים נקבֿות לזכרים, שנאמר, װי דאָרטן שטײט, ויקח עשׂו את נשיו ואת בניו וגומר, װײַל דאָס קומט אַרױסברענגען לשבֿח פֿאַר יעקבֿ, װײַל יעקבֿ האָט חתונה געהאַט צו זײַנע װײַבער מיטן חשבון צו האָבן קינדער, פֿאַרדעם האָט ער געלײגט זײַנע קינדער קודם, אָבער דער עשׂו האָט חתונה געהאַט מיט זײַנע װײַבער לשם תּאװה. פאר דעם האט ער געלייגט זענען זיי געווען די עיקר און די קינדער זענען געווען סעקענדערי האט ער געלייגט קודם זיינע ווייבער און וינהג און אויסער דעם וואס ער האט ארויף געלייגט זיינע קינדער און ווייבער אויף גמלים האט ער אויכעט ארויס געפירט את כל מקנהו ואת כל רכושו זיין גאנצע מקנה זיין גאנצע סטאדעס פון שעף ואת כל רכושו און די אלע זאכן וואס ער האט געקויפט ווען ער האט פארקויפט די סטאדעס פון שעף אשר רכש מקנה קנינו וואס ער האט געקויפט פון זיינע פון זיינע פארמעגנס וואס ער האט באקומען דורך דעם וואס ער האט פארקויפט זיינע שעף, אשר רכש בפ, אשר רכש בפדן ארם, לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען, כדי מיט די אינטענשאן צוריק צו גיין צו זיין טאטע'ס לאנד, צו זיין טאטע יצחק, מקנה קנינו, מה שקנה מצאנו, די זאכן וואס ער האט געקויפט פון זיין שעף, עבדים ושפחות וגמלים וחמורים, דאס אלעס האט ער נאר געקענט קויפן דורך דעם וואס ער האט פארקויפט זיינע געשמאקע בהמות, און פון די געלט האט ער געקויפט זיין איבעריגע פארמעגן. ולבן הלך לגזוז את צאנו, פארציילט אונז די תורה אז גענוי דעמאלטס בשעת מעשה ווען יעקב האט אפגעטראגן, איז לבן געווען, דריי טעג ווייט פון זיין הויז, און ער איז געפארן צו די סטאדע פון זיינע קינדער, וואס דארטן האט ער אפגעשניטן זייערע הויט, ותגנוב רחל, און די תורה פארציילט נאך א פרט וואס איז געווען ווען זיי האבן אפגעפוצט, איז ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה, אז רחל האט גע'גנב'עט די עבודה זרות פון לבן, און מ'וועט באלד זען די סיבות פארוואס. זאגט רשי לגזוז את צאנו, סאו קומט אויס, שנתן ביד בניו דרך שלושת ימים, אונז האבן דאך נעכטן געזעהן אז איינע פון די טריקס וואס לבן האט געטון אז ער האט אפגעשיידט זיינע פון יעקב'ס, און ער האט עס געגעבן פאר זיינע קינדער, איז ער געפארן צו זיינע דריי טעג אוועק, כדי אפצושניידן זייערע זייערע שעף, אפצושניידן די שעף, איז ותגנוב רחל את התרפים, להפריש את אביה מעבודה זרה, נתכוונה, זי האט אינזין געהאט צו. אפשיידן איר טאטע דורך אים ווייזן אז ער אז אז ער קען אז זיינע עבודה זרה'ס קענען ווערן גע'גנב'עט, ממילא וועט ער זען אז זיי זענען גארנישט ווערד, זענען ווארטלעס. און און די סיבה פארוואס זי האט עס יעצט צוגענומען איז ביקאז בעצם ווען ווי לאנג יעקב איז דארטן געווען איז געווען א גרויסע קדושה, האט זיך לבן מער מפריש געווען פון עבודה זרה, אבער יעצט אז יעקב גייט אוועק האט רחל געטראכט אז ער וועט שוין נישט האבן די שמירה, האט האט זי עס געוואלט צונעמען. ויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי בורח הוא. תורה פארציילט אונז אז יעקב האט גע'גנב'עט די הארץ פון לבן דורך דעם נישט פארציילן אז ער גייט אנטלויפן פון אים, ויברח הוא, און ער איז אנטלאפן, דער יעקב, וכל אשר לו און אלע זיינע קינדער און פארמעגן, ויקם, און זיך אויפגעשטעלט ויעבור את הנהר, ער איז אריבערגעגאנגען דעם נהר פרת, וישם את פניו הר הגלעד, ער האט אויסגעדרייט זיין דיירעקשאן טאווארדס דעם הר הגלעד. פארציילט אונז די תורה אז ויגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב, פארוואס? ווייל לבן איז געווען אויף די דירעקשאן דריי טעג ווייט, יעקב איז געווען אויף די אנדערע דירעקשאן דריי טעג ווייט, קומט אויס אז יעצט זענען זיי ביידע זעקס טעג אפגערוקט, ווייל ס'האט געדויערט פאר דעם וואס איז געווען אין חרן ווען ער איז ווען די פאסטוכער האבן אנגעהויבן ריעלייזן אז די וואסער שפע האבן זיך געענדיגט, זיי האבן געזען, זיי קומען אן די נעקסטע טאג וואס יעקב איז אוועק געגאנגען, זיי זען ס'איז נישט דא מער קיין וואסער, ווייל די גאנצע שפע פון וואסער איז דאך נאר געקומען ווען יעקב איז אנגעקומען, זענען זיי האבן זיי געכאפט אז יעקב איז נישט דא, זענען זיי געלאפן דריי טעג אויף די אנדערע די אפעסיט דירעקשאן פון וואו יעקב איז געגאנגען צו פארציילן פאר לבן, קומט אויס אז עט דיס פוינט איז לבן געווען זעקס טעג אפגערוקט. און ויקח את אחיו, פארציילט אונז די תורה אז ויקח את אחיו, דער לבן האט גענומען זיינע חברים און ברודערס וירדוף אחריו דרך שבעת ימים, ער איז געלאפן אין איין טאג א וועג פון זיבן טעג, פארוואס? ווייל אויב איז יעקב געווען יעצט זעקס טעג אפגערוקט פון לבן, קומט אויס אז מיט א טאג, מיט נאך א טאג גיין וואס עס האט געדויערט פאר לבן צו דערגרייכן יעקב, איז געווען א זיבעטע טאג, עס קומט אויס אז די זיבעטע טאג נאכדעם וואס יעקב איז אוועקגעלאפן, איז ער אנגעקומען וידבק אותו בהר הגלעד האט ער האט אים דערשמעקט אז ער איז סיטואירעט אויף דעם הר גלעד דאס הייסט ער האט אים באמערקט פון דערווייטענס זאגט הייליגע רש"י את אחיו אונז זעמיר נישט ביז אהער אין די סיקווענס פון די פרשות אז לבן האט געהאט א ברודער נאר וואס מיינט אחיו קרוביו זיינע חברים דרך שבעת ימים כל אותם ג' ימים שהלך המגיד להגיד ללבן הלך יעקב לדרכו ווייל לבן איז דאך געווען אין די אפעסיט דירעקשאן סאו עס האט גענומען פאר דעם מגיד וואס איז געווען אין חרן, דריי טעג צו גיין אויף די אפעסיט דירעקשאן צו לבן פארציילן אז יעקב איז נישט דא, קומט אויס, נמצא, יעקב רחוק מלבן שישה ימים, ובשביעי, אינעם זיבעטן טאג השיגו לבן, האט אים האט אים לבן דערגרייכט, למדנו, קומט אויס, שכל מה שהלך יעקב בשבעה ימים, הלך לבן ביום אחד, ער איז געווען זעקס טעג ווען לבן האט דיסיידעט אז ער גייט גיין, און די זיבעטע טאג האט אים שוין לבן דערגרייכט, קומט אויס אז ער איז געגאנגען אין איין טאג, וואס ס'האט געדויערט פאר יעקב צו גיין גאנצע זיבן טעג, פארוואס? ווייל יעקב איז געווען אנגעפאשעט מיט אזויפיל זאכן, סאו ער איז געגאנגען לאט לאט, ער איז געגאנגען מורא'דיג שטייט, שנאמר, וירדוף אחריו דרך שבעת ימים, ער איז אים נאכגעלאפן א וועג פון זיבן פון זיבן טעג, ולא נאמר וירדוף אחריו שבעת ימים אז ס'האט אים געדויערט זיבן טעג אנצוקומען צו יעקב, נאר א דרך שבעת ימים וואס האט גענומען פאר יעקב זיבן טעג, ער האט עס אבער געמאכט אין איין טאג. ויבא אלקים אל לבן הארמי בחלום, סאו יעצט דעמאלטס ווען ער האט געזען דעם יעקב פון דערווייטענס איז דער אייבערשטער האט זיך דער אייבערשטער באוויזן צו לבן בחלום הלילה ויאמר לו השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע איך ווארן דיר אן זאלסט נישט רעדן צו יעקב נישט קיין גוטס וואס דו מיינסט אז ס'איז גוט עד רע וואס איז בעצם שלעכט פאר אים זאגט דער הייליגער רשי מטוב עד רע כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים סאו דער אייבערשטער האט אים געזאגט רעד נישט קיין גוטס וואס בעצם איז עס שלעכט ווייל ביי צדיק ווייל ווייל א זאך פון א רשע אפילו ער מאכט עס ער פעטשט עס אפ מיט סאו מעני בעלס און וויסלס און ס'סאונדט ווי אן עמעיזינג אופער איז עס אבער רע פאר א צדיק איז וישג לבן און נאכדעם חלום הלילה האט לבן עקשעלי דערגרייכט דעם יעקב און ויעקב תקע את אהלו בהר יעקב איז געווען סיטשועיטעד זיין געצעלט איז געווען אריינגעשטאכן אין די אויפן בארג און ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד און לבן האט זיך אויכעט סיטשועיטעד אויפן בארג מיט זיין געצעלט. העוו עי סוקסעספול דעי! מארגן העט מען בעזרת השם רעדן וואס די קאנווערסעישאן צווישן לבן און יעקב איז געווען.